אויב זי איז געווארן א נשואה, ס'איז שוין געווען חופה אויכעט, איז אינגאנצן ארויסגעגאנגען פון דעם רשות פון טאטן, איז אויב דער מאן וויל איר גט'ן, מוז ער געבן דעם גט איר אליין, צום טאטן קען מען נישט געבן דעם גט. אבער דא רעדט זיך המאורסה, די נערה איז געווען נאר אירוסין. קיין נישואין איז נאך נישט געווען, און די זעלבע מחלוקת זאגט דער רש י, ס'איז בקטנה אויכעט, וואס רש י זאגט עס לאחר חזרה, פריער האט רש י געלערנט די דין איז נאר ביי נערה נישט בקטנה, די זעלבע דין איז בקטנה אויכעט, איז די דין היא ואביה מקבלין את גיטה, אדער זי אדער דער טאטע באקומען דעם גט. איר קען מען געבן די תורה זאגט דאך ונתן בידה, און דער טאטע קען אויך באקומען דעם גט, ווייל אזוי ווי ביי קידושין האט דאך דער טאטע רעכט איר מקדש צו זיין, און עס שטייט דאך ויצאה והיתה, זאגן מיר איתקש יציאה להויה, אזוי ווי דער טאטע קען נעמען פאר איר די קידושין, קען ער נעמען פאר איר דעם גט. אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט, אין שתי ידיים זוכות כאחת, רבי יהודה זאגט, אין איין גוף קען נישט זיין קיין זכותים, אי דער טאטע זאל קענען נעמען דעם גט, און אי זי, אלא נאר אביה מקבל את גיטה, נאר דער טאטע האט רעכט צו נעמען דעם גט, אבער אי זי אליין נישט. נאך א דין שטייט, וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה, אז זי קען נישט היטן דעם גט, אינה יכולה להתגרש קען זי נישט ווערן גע'גט אפילו דורכן טאטן אויך לערנט רשי ווייל זי האט'ן דין ווי א שוטה, שטייט ושלחה מביתו, און לערן איך אפ פון דעם פסוק א שוטה קען מען נישט גט'ן, פארוואס? מי שמשלחה דער וואס ער שיקט איר אוועק ואינה חוזרת, און א שוטה איז משלחה וחוזרת, איז דא אויכעט ווען זי איז אזוין קטנה וואס שאינה יודע שאינה יכולה לשמור את גיטה האט זי דעם דין ווי א שוטה און זי קען נישט ווערן גע'גט איז רש י לערנט אפילו דער טאטע קען נישט באקומען פאר איר דעם גט אבער תוספות זאגט אז דער טאטע קען דאך איר היטן אז ס'זאל נישט זיין כמשתלחת וחוזרת דעריבער לערנט תוספות פשט אז דאס וואס שטייט דא אין גמרא אינה יכולה להתגרש מיינט מען מיט זי אליין, אבער דורכן טאטן קען זי ווערן גע'גט. האבן מיר דא געהאט א מחלוקת אין גמרא לגבי נערה המאורסה, די רבנן לערנען אדער דער טאטע באקומט דעם גט אדער זי אליין, און רבי יהודה לערנט נאר דער טאטע. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, כמחלוקת לגירושין כך מחלוקת לקידושין, די זעלבע מחלוקת וואס איז דא ביי גירושין אזוי קריגט מען זיך ביי קידושין, לויט די רבנן א נערה, כאטש דער טאטע האט דאך רעכט איר מקדש צו זיין, אבער אויב זי אליין האט זיך מקדש געווען, איז די קידושין קידושין, און מ'וואלט גענומען מדין תורה איז א נערה א נערה איז זי שוין דין ווי א גדולה, דא מיינט מען נישט בקטנה, דא מיינט מען דווקא נערה, אבער לויט ר' יהודה, אז ר' יהודה זאגט ס'קען נישט זיין אין איין גוף זאלן צוויי מענטשן האבן זכותים, איז אויב דער טאטע האט דעם זכות איר מקדש זיין, און קען זי אליין זיך ניט מקדש זיין. אזוי לערנט ריש לקיש אז די זעלבע מחלוקת וואס איז ביי גירושין איז ביי קידושין, ורבי יוחנן אמר און רבי יוחנן זאגט מחלוקת לגירושין, די מחלוקת איז נאר לגירושין, אבל לקידושין, אבער ביי קידושין, דברי הכל לערנען אלע, אביה ולא היא די רבנן זענען אויך, כאטש די רבנן לערנען ביי גירושין, בין היא בין אביה יכולין לקבל את גיטה, אבער ביי קידושין האלטן די רבנן אזוי ווי רבי יהודה, נאר דער טאטע קען איר מקדש זיין. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי טעמיה דרבי יוחנן, וואס איז דער טעם פון רבי יוחנן, אליבא דרבנן ריש לקיש'ס טעם איז גוט, ויצאה והיתה די זעלבע דין וואס איז דא ביי גירושין, די זעלבע דין איז דא ביי קידושין, רבי יוחנן טוט דאך אויף אליבא דרבנן אז ס'איז דא א חילוק פון גירושין ביז קידושין, וואס איז די סברא פון דער זאך פארוואס ביי גירושין האלטן די רבנן בין היא בין אביה און ביי קידושין דווקא אביה? גירושין דמכנסת עצמה לרשות אביה, ביי גירושין קומט זי דאך אריין אין רשות פון איר פאטער, בין היא בין אביה איז אז זי קען אויך נעמען דעם גט, ווייל דער טאטע איז צופרידן און זי באקומט דעם גט, וועט זי אריינקומען צוריק צו אים אין רשות, אבער קידושין דמפקעת עצמה מרשות אביה בקיד מיט קידושין דאס איז דאך א סטעפ זאל ארויסגיין פון רשות פון טאטן זאגן מיר אביה ולא היא קען נאר דער טאטע מאכן קידושין אבער א נערה זיך אליין מקדש זיין קען נישט פרעגט די גמרא והרי מאמר די חכמים האבן מתקן געווען ווען עס פאלט א יבמה ליבום זאל מען דאך ווערט עס דאך נישט יבמה יבא עליה מיט ביאה, האבן די רבנן מתקן געווען אז מען זאל פריער מאכן א מאמר, מען זאל איר מקדש זיין פריער מיט קידושי כסף אדער מיט קידושי שטר, דאס איז נאר א דין דרבנן, אזוי ווי די גמרא זאגט אז ס'איז א פריצות למאן דמקדש בביאה, אזוי זאגט די גמרא יבמות דף נ ב, איז דער מאמר אז זי איז געוועזן א שומרת יבם נאך פון אירוסין איז זי דאך נאך דא אין רשות פון טאטן אן ארוסה איז דאך נאך דא אין רשות פון טאטן און ווען מען גייט מאכן די מאמר דמפקעת עצמה מרשות אביה גייט מען דאך איר ארויס נעמען פון דעם רשות פון טאטן דארף דאך אויסקומען מכח דער סברא וואס מ'האט פריער געזאגט אז ווער זאל קענען נעמען די מאמר? נאר דער טאטע, נישט זי. ותנן, און מיר האבן געלערנט קטנה מן האירוסין, א קטנה וואס זי איז א שומרת יבם מן האירוסין, וואס די רשות פון איר פאטער איז דאך נאך דא אפי' כל זמן שלא נישאת. אין עושין בה מאמר מאכט מען אין איר נישט קיין מאמר, אלא מדעת אביה, נאר מדעת אביה. והנערה, א נערה וואס האט שוין דעת, א נערה איז דאך שוין לגבי אלע זאכן א בת עונשין שוין א בת חיובא במצוות, בין מדעת עצמה בין מדעת אביה, איז דאך א שאלה פארוואס זאל מען קענען מאכן די מאמר מדעת עצמה, זי איז דאך יעצט זיך מפקיע פון דעם רשות פון טאטן, זע איך דאך אפילו דארטן וואו זי איז זיך מוציא פון רשות פון טאטן, האלטן אויך די רבנן אז עס קען גיין דורך איר אויכעט. אלא זאגט די גמרא, אי איתמר הכי איתמר, די סברה פון ר' יוחנן אליבא דרבנן איז אזוי, אמר ר' יוסי בר ר' חנינא, מאי טעמא דר' יוחנן אליבא דרבנן, וואס איז דער טעם פון ר' יוחנן אליבא דרבנן אז ס'א חילוק פון קידושין ביז גירושין, אז ביי גירושין זאגן מיר סיי זי סיי דער טאטע קען באקומען דעם גט, און קידושין נאר דער טאטע, איז די סברה אזוי, קידושין דמדעתה, קידושין, דארף מען דאך האבן דעם דעת מקנה, דעריבער זאגן מיר אביה ולא היא, נאר דער טאטע, די תורה האט דאך מזכה געווען דעם טאטן. אבער גירושין, דבעל כרחה, גירושין דארף מען דאך נישט האבן קיינעמס דעת, ס'איז דאך בעל כרחה, בין היא בין אביה, וואס עפעס אויך דארף מען נישט האבן דעם דעת פון טאטן, אפילו דעמאלט ווען דער טאטע באקומט דעם גט, איז דאך עס אויך בעל כרחו אפילו ער וויל נישט. אפילו דער טאטע וויל נישט. און דאס איז די סברה. פרעגט די גמרא, קומט דאך יעצט אויס לויט דיר אז איין זאך וואס דיע זאך דארף מען האבן דעת, ס'איז נישט בעל כרחה, דאס גייט נאר דורכן טאטן. נאר אביה. הרי מאמר דמדעתה, ווען מען מאכט א מאמר דארף דער דער מקנה די פרוי באשטיין א קטנה, און דאך שטייט בין היא ובין אביה, זעה איך דאך אז אפילו דארטן ווי מען דארף האבן דעת, דאך איז גענוג דעתה, און ווערט דאך צוריק שווער די שאלה, פארוואס זאל איך ביי קידוש ביי קידושין זי אליין לויט די רבנן זיך נישט קענען מקדש זיין? ענטפערט די גמרא, ווער זאגט אז מאמר דארף מען האבן דעת? התם במאמר דבעל כרחה, מען מיינט א מאמר וואס מען מאכט בעל כרחה, ורבי היא דאס גייט ווי רבי וואס רבי זאגט אז דער מאמר ביי א יבמה איז קונה בעל כרחה. אויב איז דאך אזוי יא אז ס'איז קונה א מאמר בעל כרחה, איז דאך שוין דאס גלייך צו גירושין, דעריבער זאגט מען דא אויך אז ס'קען זיין ווי בין היא ובין אביה. ווי האבן מיר דעם רבי? אז א מאמר קען זיין בעל כרחה, ער ווארפט איר כסף לשם מאמר, איז שוין געמאכט געווארן א מאמר. דתניא מיר האבן געלערנט העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה, איינער האט געמאכט א מאמר אין די יבמה זי האט נישט געוואלט, רבי אומר קנה אז ס'האט שוין ר'האט שוין קונה געווען ווי יעדער מאמר אז יעצט אויב ער וויל איר געבן חליצה מוז ער איר געבן א גט צו דער מאמר אזוי איז דאך דער דין אז א יבם האט געמאכט א מאמר אין דער יבמה נאכער וויל ער נאר געבן חליצה איז א חוץ די חליצה מוז ער געבן א גט צו דער מאמר וחכמים אומרים און די חכמים זאגן לא קנה און די חכמים זאגן. ער האט נישט קונה געווען, ווייל א מאמר דארף זיין מדעתה, איז די ברייתא גייט נאך רבי, אבער זייער שווער די ברייתא וואס עס שטייט קטנה מן האירוסין אין עושים בה מאמר אלא מדעת אביה והנערה בין מדעת עצמה בין מדעת אביה, מיר זאגן דאך אז מען דארף בכלל נישט האבן קיין דעת, מיר זאגן דאך אז דער גאנצער ענין מאמר גייט בעל כרחה, גיט א קוק דעם ערשטן תוספות במאמר דבעל כרחה ורבי היא ואם תאמר אם כן מאי קאמר קטנה אין עושים בה מאמר אלא מדעת אביה והנערה מדעתה ומדעת אביה ואי כרבי הא לא בעינן לא דעתה ולא דעת אביה זאגט דאך בעל כרחה ויש לומר דעת מיינט מען נישט יענער זאל באשטיין דהכי קאמר צריך להודיע לה מודיע זיין דארף מען או לאביה ואחר כך יקדשנה בעל כרחה, עס איז דא א ענין אז מען דארף מודיע זיין. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבי, פארוואס האלט רבי אז מאמר העלפט בעל כרחה, גמר, לערנט אפ מביאה דיבמה, מה ביאה דיבמה ווייסט מען דאך, איז בעל כרחה, אזוי לערן איך דאך אפ פון פסוק ויבמה בעל כרחה, אף הכא נמי די זעלבע זאך מאמר בעל כרחה, ורבנן סברי, און די רבנן לערנען, ילפינן מקידושין, מאמר איז דאך אן ענין פון קידושין לערן איך עס אפ פון קידושין, מה קידושין דמדעתה, קידושין דארף זיין איר דעת, אף הכא נמי, אזוי דא אויכעט ביי מאמר דמדעתה, במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברא קריגט מען זיך? פארוואס טוט עס רבי אפלערנען פון ביאה, א מאמר איז גוט בעל כרחה, און די רבנן פארוואס לערנען עס אפ פון קידושין אז ס'מוז זיין מדעתה? רבי סבר רבי האלט מילי דיבמה מיבמה הוה ליה למילף, דער מאמר פון א יבמה איז א יבמה זאך, דארף איך אפלערנען פון ביאה פון א יבמה. ורבנן סברי, די רבנן האלטן, דער מאמר איז דאך אן ענין מען זאל מאכן קידושין, ווייל דער ענין מאמר ביי א יבמה איז דאך נישט דא, נאר פארוואס מען וויל ס'זאל דא זיין אויך קידושין, אויב אזוי קידושין מקידושין הוה ליה למילף, דארף איך אפלערנען קידושין פון קידושין. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט טאקע אזוי, כדקא מתרץ רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט פארענטפערט אז דאס וואס שטייט דארטן והנערה בין מדעת עצמה בין מדעת אביה מיינט מען ביי מאמר בעל כרחה, אבער ביי קידושין וועל איך טאקע זאגן אביה ולא היא. וואו איז די ראיה? מדקתני סיפא, אין די סיפא פון יענע ברייתא וואס דארט שטייט במאמר ונערה בין מדעת עצמה בין מדעת אביה, שטייט אין די סיפא מה שאין כן בקידושין. ביי קידושין איז נישט אזוי דער דין. נאר ביי קידושין איז נאר דער טאטע. וואס איז דער חילוק פון מאמר ביז קידושין? פארוואס ביי קידושין זאל איך זאגן נאר דער טאטע, און מאמר זאל איך זאגן זי אויך? דארף עס דאך זיין זייער גוט, אבער לויט דער סברא איז דאך זייער גוט, קידושין דארף זיין דעתה, דעריבער איז נאר דער טאטע, אבער מאמר גייט דאך ווי רבי, ס'איז בעל כרחה, דעריבער זאגן מיר בין מדעת עצמה בין מדעת אביה. פרעגט די גמרא, אלא נימא תיהוי תיובתא דריש לקיש, אויב אזוי וועט דאך דא זיין א קשיא אויף ריש לקיש'ן, ריש לקיש לערנט דאך שטענדיג אז ביי קידושין האלטן אויך די רבנן אז די זעלבע זאך, אז אזוי ווי ביי גירושין סיי זי סיי דער טאטע, און דא שטייט דאך מה שאין כן בקידושין, אז קידושין איז אנדערש פון מאמר, ביי קידושין זאגט מען דווקא אביה ולא היא, און ריש לקיש לערנט דאך אליבא דרבנן, איז ביי קידושין בין היא בין אביה. ענטפערט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש וועט דיר ענטפערן, הא מני, דאס וואס שטייט דא אז קידושין ביי א נערה איז אביה ולא היא רב יהודה היא, דאס גייט ווי רב יהודה דאמר וואס ער זאגט, אין שתי ידיים זוכות כאחת, אז צוויי מענטשן קענען נישט זוכה זיין אין איין גוף. דעריבער זאגן מיר אז ביי קידושין אביה ולא היא, אבער מען דארף פארשטיין לויט ריש לקיש'ן אויב ער לערנט דאס איין אז עס גייט ווי רב יהודה, פארוואס איז רב יהודה מודה במאמר בין היא בין אביה וואס איז די חילוק פון מאמר ביז גירושין? ביידע זענען דאך בעל כרחה, און אזוי ווי ביי גירושין כאטש ס'איז בעל כרחה דאך אביה ולא היא, די זעלבע זאך דארף זיין ביי מאמר, די גמרא פרעגט עס באלד. פרעגט די גמרא, אי רב יהודה, אויב דאס גייט ווי רב יהודה, מה שאין כן בקידושין, פארוואס ווערט דא דערמאנט אז ביי קידושין איז אנדערש, ביי קידושין זאגט מען נאר דער טאטע און נישט זי, מה שאין כן בגירושין מיבעי ליה, ס'דארף שטיין מה שאין כן בגירושין, ס'דאך א גרעסערע חידוש, אפילו ביי גירושין וואס דאס איז בעל כרחה, קריגט אויך רבי יהודה און ער זאגט, אין שתי ידיים זוכות כאחת, אפילו ביי גירושין אביה ולא היא. ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, א גרעסערע חידוש וואלט טאקע געווען מה שאין כן בגירושין, נאר איידי דתנא מאמר, ווייל פריער ווערט דאך דערמאנט מאמר דדמי לקידושין, מאמר איז דאך גלייך צו קידושין, תנא נמי לערנט מיר אויכעט מה שאין כן בקידושין. פרעגט די גמרא ורבי יהודה, מאי שנא מאמר לויט רבי יהודה, רבי יהודה קריגט דאך ביי גירושין, כאטש ס'איז בעל כרחה, דאך זאג מיר אביה ולא היא פארוואס איז רבי יהודה מודה ביי מאמר ביי א נערה זאג מיר בין מדעת עצמה בין מדעת אביה?

אז דארטן ווי זי איז זקוקה ועומדת דעמאלט איז דער קנין כל דהו אויכעט גוט אפילו עס גייט דורך איר, רבי יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא, רבי יוחנן לויט דעם ערשטן טעם עט אויך נישט זיין קיין קשיא, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז וואס איז דער טעם פון רבי יוחנן, פארוואס לערנט ר' יוחנן אליבא דרבנן אז ביי גירושין בין היא ובין אביה און ביי קידושין אביה ולא היא, האמער דאך געזאגט אז ביי גירושין ווייל מכנסת עצמה לרשות אביה בין היא ובין אביה, ווייל ביי קבלת גיטה קומט זי אריין אין רשות פון טאטן, זאגן מיר אז דער טאטע איז צופרידן אז זי זאל נעמען דעם גט, אבער ביי קידושין וואס זי גייט ארויס פון רשות אביה, זאגן מיר אביה ולא היא האבן מיר געפרעגט אויף דעם א קשיא פון מאמר, ביי מאמר איז דאך די זאך, גייט זי ארויס פון רשות אביה, און דאך שטייט בין היא בין אביה, וועט יעצט נישט זיין די קשיא. שאני מאמר, הואיל וזקוקה ועומדת, טאקע שטענדיג ביי קידושין האלטן די רבנן אביה ולא היא נאר ביי א מאמר אין א יבמה ווייל זי איז דאך שוין זקוקה ועומדת פון פריער, האלטן די רבנן אויכעט בין היא בין אביה. זאגט די גמרא תנן, האמער געלערנט אין אונזער משנה כ'דארף פרעגן א קשיא, אין דער משנה האמער געלערנט, האיש מקדש את בתו, מען קען מקדש זיין זיין טאכטער כשהיא נערה, ווען זי איז א נערה, בו ובשלוחו, איז דאך אין אמת'ן דער פאל איבריג צו דערציילן מצוה בו יותר מבשלוחו, דארף מען מיר נישט דערציילן, דאס ווייס איך דאך שוין פון פריערדיגן פאל, נאר וואס גייט מיר די משנה דערציילן? בו ובשלוחו, ער, דער טאטע קען מקדש זיין די נערה, אדער דורך א שליח קען ער איר מקדש זיין, ער קען מאכן א שליח מען זאל נעמען פאר איר קידושין, בה ובשלוחה לא, אבער זי מאכן א שליח זאל באקומען די קידושין קען זי נישט, ווייל איך זאג אביה ולא היא, תיובתא דריש לקיש, איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש'ן וואס ריש לקיש לערנט אז ביי קידושין האלטן די רבנן די זעלבע זאך ווי גירושין בין היא ובין אביה, ענטפערט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש וועט דיר ענטפערן, הא נמי רבי יהודה היא, דאס גייט ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה לערנט, סיי ביי גירושין סיי ביי קידושין אביה ולא היא, די משנה גייט ווי רבי יהודה רשי. פרעגט די גמרא ומי מצית מוקמת לה כרבי יהודה, קאנסטו דען זאגן אז אונזער משנה וואס שטייט האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו וואס דארט ווייזט אויס אז נאר דער טאטע האט רעכט צו נעמען די קידושין פאר די נערה, אבער זי אליין נישט. גייט ווי רבי יהודה, ווי קאנסטו אזוי א זאגן? והקתני סיפא, מיר האבן געלערנט אין די אין די סיפא פון די משנה ווייטער, דף מ"ו עמוד א', שטייט אין די משנה, האומר לאשה, איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי, בתמרה זו, זאל ווערן מקודש צו אים מיט דעם טייטל, התקדשי לי בזו, זאל ווערן מקודש מיט דער טייטל, שטייט אין דער משנה דערמאנט אזוי, אפילו אלע תמרים צוזאמען האבן א שווה פרוטה, ווערט זי נישט מקודש ווייל ער האט דאך דערמאנט א פאר מאל דאס ווארט התקדשי, ביי יעדע תמרה האט ער געזאגט התקדשי, מיינט ער מיט יעדן תמרה באזונדערע קידושין, אדער ווער מקודש מיט דעם אדער ווער מקודש מיט דעם, זאגט די משנה, אם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת, אויב איינע פון די תמרים האט א שווה פרוטה איז ער מקודש. הייסט עס אז ווען זאגן מיר אז דאס מיינט א אפטיילונג אז ער מיינט מיט יעדן אדער מיט דעם מקדש זיין אדער מיט דעם מקדש זיין דווקא ווען ער זאגט דאס לשון התקדשי ואמרינן זאג מיר אויף דעם מאן תנא ווער איז דער תנא וואס ער זאגט אז ס'איז א פרט דווקא דעמאלט ווען מ'זאגט התקדשי התקדשי ווי עט אבער זיין ווען ער זאגט התקדשי לי בזו ובזו ובזו, דעמאלט וועל איך זאגן אז מען מיינט איר מקדש צו זיין מיט אלע צוזאמען, ווער איז דאס דער תנא? ואמר רבה האט רבה געזאגט רבי שמעון, דאס איז רבי שמעון, דאמר וואס רבי שמעון זאגט עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, ס'איז דא א דין ווען איינער האט געשוואוירן פאלש. און דער שבועה איז געוועזן כפירת ממון, ער האט געלייקנט געלט וואס ער איז שולדיג זיין חבר צו א פקדון, נאכער אז ער טוט תשובה דארף ער ברענגען אשם גזילות, און ווי וועט זיין פינף מענטשן האבן אים געמאנט האט ער געזאגט איין שבועה פאר אלע פינף, פינף מענטשן זאגן זיי גיב אונז דעם פקדון, האט ער געשוואוירן פאר אלע, שבועה שאין לכם בידי, איך שווער אז איר האט נישט ביי מיר קיין פקדון. פאר אלע פינף. נאכער דארף ער ברענגען נאר איין אשם גזילות. ווי עט אבער זיין ער האט געזאגט שבועה שאין לך בידי, לא לך, לא לך. איז צו יעדן לא, דאס ווארט שבועה האט ער געזאגט נאר איין מאל נאר האט געזאגט שבועה איך שווער אי אין לך בידי און לא לך לא לך לא לך ער האט דערמאנט אלע אבער ער האט נאר געזאגט איין לשון שבועה איז דא אין דער זאך א מחלוקת רב שמעון לערנט אז דאס ווערט אויך אנגערופן א כלל ווען הייסט עס א פרט אז זאל דארפן ברענגען פאר יעדן איינעם א באזונדער קרבן, דווקא ווען ער דערמאנט ביי יעדן איינעם דאס ווארט שבועה? איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט לויט ר' שמעונ'ען? און אזוי שטייט דאך דא אין דער משנה אז דווקא ווען ער זאגט התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, דעמאלט הייסט דאס באזונדערע זאכן, ווי עט אבער זיין ווען ער זאגט התקדשי לי בזו ובזו, ובזו, דעמאלט וואס וועל מען זאגן אז דאס הייסט א כלל, איז דאך דאס ווי רב שמעון, וואס רב שמעון זאגט דארטן איבער א שבועה ווען ער זאגט שבועה שאין לך בידי, לא לך, לא לך, לא לך, אז דעמאלט הייסט עס אויך א כלל. ויו, ווער איז דער תנא אז ס'דארף זיין התקדשי התקדשי ואמר רבה רב שמעון היא דאמר וואס ער זאגט עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. ממילא זע איך דאך אז די משנה גייט נישט ווי רבי יהודה, נאר די משנה גייט ווי רבי שמעון. וכי טעמא וועסטו וועלן זאגן כולו רבי יהודה, אין אמת'ן גייט די משנה ווי רבי יהודה, ווייל אין די רישא פון די משנה שטייט דאך האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו, בין איך דאך פון דעם מדייק אז נאר דער טאטע קען מקדש זיין די נערה, אבער זי אליין קען זיך ניט מקדש זיין, גייט אויס ווי רבי יהודה. נאר די סיפא פון דער משנה ובפרטי, לגבי דעם דין פון פרט, סבר לה כרבי שמעון, האלט רבי יהודה ווי רבי שמעון, אז עס הייסט נישט קיין פרט, דווקא ווען ער זאגט צו יעדן איינעם דעם לשון שבועה, און די זעלבע זאך דא אויך, ווען הייסט עס פרטים, דווקא ווען ער זאגט צו יעדן איינעם התקדשי. אבער כ'קען אזוי נישט זאגן. ומי סבר לה, האלט דען ר' יהודה אזוי ווי ר' שמעון? והתניא, מיר האבן געלערנט, זה הכלל, דאס איז דער כלל, ווען, זאגן מיר, דארף ער ברענגען איין אשם גזילות, ר'האט געלייקנט פאר אסאך מענטשן, און ווען דארף ער ברענגען פאר יעדן איינעם, איז אזוי, כלל אינו חייב אלא אחת, אויב ר'האט געמאכט איין שבועה בכלל, דארף ער ברענגען נאר איין קרבן פרט חייב על כל אחת ואחת דברי ר' מאיר ביי א פרט איז ער מחיוב אויף יעדן איינעם, וואס ר' מאיר האלט וועלכעס איז א כלל וועלכעס איז א פרט ווערט דא נישט דערמאנט, דארט איז דא א מחלוקת אין גמרא וועלכעס איז לויט ר' מאיר'ן א כלל און וועלכעס איז א פרט, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט. שבועה, לא לך, לא לך, חייב על כל אחת ואחת. רבי יהודה לערנט, ווען ער האט געזאגט שבועה, לא לך, לא לך, ער האט נישט דערמאנט מיט א ו', ווען ער דערמאנט שבועה, לא לך, ולא לך, ולא לך, דעמאלט זאגן מיר אז די שבועה גייט ארויף אויף אלע, איך שווער נישט צו דיר איז דא ביי מיר א פקדון ולא לך ולא לך, דעמאלט איז עס א כלל, אבער דארטן ווי ער האט עס געזאגט אן א ו' פאר חיבור, ער האט געזאגט לא לך לא לך לא לך, דעמאלט זאגן מיר חייב על כל אחת ואחת איז ער מחיוב אויף יעדן איינעם. ווייל דעמאלט ווערט עס אנגערופן א פרט. זע איך דאך שוין פון דעם אז ר' יהודה לערנט, כאטש ער האט נישט דערמאנט פאר יעדן איינעם דאס ווארט שבועה, דאך זאגן מיר אז דאס הייסט א פרט. און חייב על כל אחת ואחת. רב אלעזר אומר רב אלעזר זאגט לא לך לא לך לא לך ולא לך שבועה חייב על כל אחת ואחת. לויט רב אלעזר'ן דארף זיין אז די שבועה זאל זיין ביי די ענדע, ווי איז אבער האט דערמאנט דאס ווארט שבועה אין אנפאנג, ווארף איך נישט די שבועה אויף אלע. ווען ער זאגט שבועה לא לך לא לך לא לך, זאגן מיר שבועה לא לך, ער שווערט נאר אויף דעם ערשטן, און אויף די אנדערע שווערט ער נישט, ווי איז אבער דארט ווען ער זאגט לא לך ולא לך ולא לך שבועה, דעמאלט זאגן מיר אז עס גייט ארויף אויף אלעס ס'איז א כלל. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, לעולם אינו חייב, ער איז נישט מחויב צו ברענגען פאר יעדן איינעם באזונדער א קרבן, עד שיאמר ביז ער זאגט שבועה לכל אחד ואחד, ביז וואנען ער וועט דערמאנען ביי יעדן איינעם שבועה, זעה איך דאך דא אז רבי יהודה האלט נישט ווי רבי שמעון, טא ווי קען איך זאגן די משנה גייט ווי רבי יהודה, אין די צייט אין די סיפא זעה איך דאך אז דאס גייט נישט ווי רבי יהודה ווי רבי שמעון גייט עס, ווייל לויט רבי יהודה'ן דארף דאך נישט זיין אז ער זאל זאגן צו יעדן איינעם א באזונדערע התקדשי, אלא זאגט די גמרא אזוי כולה רבי שמעון היא, די גאנצע משנה. התקדשי התקדשי, און די רישא פון אונזער משנה וואס שטייט איש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו, דאס אלעס גייט ווי רבי שמעון, ובשליחות סבר לה כרבי יהודה, ביי דעם דין פון שליחות האלט רבי שמעון אזוי ווי רבי יהודה, אז קידושין ביי בתו נערה קען נאר מאכן דער טאטע, אבער נישט זי, ער האלט די סברה פון רבי יהודה'ן אז אין שתי ידיים זוכות כאחת, דערציילט די גמרא א מעשה, רב אסי לא עייל לבי מדרשא, רב אסי איז נישט אריין געגאנגען אין בית מדרש, אשכחיה לרב זירא, האט געטראפן רב זירא, אמר ליה האט ער אים געפרעגט, מאי אמור האידנא בי מדרשא, וואס האט מען יעצט געזאגט אין בית מדרש? אמר ליה, האט אים רב זירא גענטפערט, אף אנא לא עייל, איך בין אויך נישט אריין געגאנגען, רב אבין הוא דעייל, רב אבין איז געווען אין בית מדרש, ואמר, רב אבין האט געזאגט, חברותא כולה כרבי יוחנן, די גאנצע חברותא אין בית מדרש האבן געהאלטן ווי רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט פריער געזאגט אז לויט די רבנן כאטש זיי האלטן ביי גירושין ביי בתו נערה בין היא בין אביה, אבער ביי קידושין זאגן מיר האט נאר דער טאטע רעכט צו נעמען די קידושין. וצווח ריש לקיש ככרוכיא, ריש לקיש האט געשריגן כי כרוכיא, ס'איז אזא מין עוף איז דאס, ער האט געשריגן ווי קאן אזוי ער זיין, ויצאה והיתה, איך האב דאך א היקש ויצאה והיתה, דארף זיין קידושין גלייך צו גירושין, אזוי ווי ביי גירושין זאגן מיר בין היא בין אביה, די זעלבע זאך ביי קידושין דארף איך אויך זאגן סיי זי סיי דער טאטע. וליכא דאשגח ביה, קיינער האט זיך נישט גערעכנט מיט אים. אמר ליה, האט רב אסי געפרעגט רב זעירא, רב אבין בר סמכא הוא מען קען זיך פארלאזן אויף רב אבינ'ען, דו קענסט אים? ער איז מדקדק אין די הלכות וואס ער זאגט איבער? רש"י טייטשט צו ער האט נישט פארגעסן וואס איז דארטן געוועזן. אמר ליה האט ער אים געזאגט. אין יא, כמין ימא לטיגני הוא, ס'איז נישט געווען קיין סך צייט אינמיטן צייט ווי מ'האט דאס גערעדט אין בית מדרש ביז ער האט עס מיר געזאגט, אין א קורצע צייט טוט מען נישט פארגעסן, אזוי ווי מ'טוט פאנגען דעם ים א פיש, און ס'איז שוין צוגעגרייט געווארן די מחבת אויף וואס מען זאל עס פרעגלען, אזוי איז עס שוין געוועזן דאס אויכעט, דער דין גלייך האט ער עס מיר געזאגט, אזוי לערנט רש"י פשט, ס'איז נישט געווען קיין צייט עס צו פארגעסן, נאך א פשט זאגט תוספות אז ס'איז דא צוויי ערטער, נעמען פון שטעט איז דאס די טייטש איז אזוי, נישט ער האט געטראכט ער האט פארגעסן, אפשר זאגט ער נישט ריכטיג, האט ער אים געזאגט אז ס'איז זייער נאנטע ערטער און אז ס'איז ווי מ'זאגט עס איז אזוי נאנט געווען די זאך אזוי ווי ס'איז נאנט פון דעם ארט מין ימא לטיגני, און א נאנטע ארט וועט א מענטש נישט משקר זיין, ווייל אויב ער טראכט ער וועט משקר זיין וועט דאך גלייך גלייך איינער קומען און ער וועט אים כאפן ביי דעם ליגנט. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, אנא איך, ווען איך האב איבער געזאגט די הלכה פון רב אבינ'ען, לא רב אבין בר רב חייא, האב איך נישט געהערט צו דאס איז געוועזן רב אבין בר רב חייא, ולא רב אבין בר כהנא, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען רב אבין בר כהנא, אלא רב אבין סתם, איך האב געהערט א נאמען רב אבין, דער נאמען פון טאטן נישט, למאי נפקא מינה? וואס איז מיר דאס נוגע? למירמא דידיה אדידיה. אויב כ'וועל פרעגן א סתירה פון א צווייטן רב אבין, איז וועל איך קענען זאגן אז דאס איז נישט דער זעלבער רב אבין וואס איז דארטן. רש"י. בעא מיניה רבא מרב נחמן, רבא האט געפרעגט א שאלה פון רב נחמנ'ן. די רבנן לערנען דאך אז א נערה קען זי אויך באקומען דעם גט, פרעג איך דיר נערה, נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, צו קען זי מאכן א שליח וואס דער שליח זאל באקומען פאר איר דעם גט, און ווען דער גט קומט אריין צו איר אין האנט, זאל זי ווערן גע'גט. צי זאגן מיר, כיד אביה דמיא, אז איר זכות איז דאס וואס די רבנן זאגן אז זי קען נעמען דעם גט, ווייל זיי טוען עס צוגלייכן ווי די יד פון איר פאטער, או כחצר אביה דמיא. זי האט ס'גייט נישט צו ביי איר דער דין פון יד נאר דער דין פון חצר. וואס איז דער חילוק? צי זאגן מיר כיד אביה דמיא זי האט דעם זעלבן כח ווי דער טאטע מה אביה משוי שליח, דער טאטע קען דאך מאכן א שליח לקבלה אף היא נמי אזוי זי אויך איז משויא שליח קען מאכן א שליח, או דילמא אדער כחצר אביה דמיא זי האט נישט דעם זכות כיד נאר ווי דער חצר, ועד דמטיא גיטא לידה, ביז וואנען דער גט קומט נישט צו איר האנט וואס דאס ווערט אנגערופן איר חצר פון טאטן, לא מיגרשה ווערט זי נישט גע'גט. קומט אויס איז דאך דא א הוה אמינא אין גמרא צו זאגן אז א נערה האט דעם דין פון א חצר. פרעגט די גמרא, ומי מספקא ליה לרבא, איז דען די זאך א ספק רבא'ן אז א מענטש א בן דעת זאל האבן דעם דין פון חצר דעמאלט ווען ער איז אויף, ווען ער שלאפט נישט? ווייל דער דין, מיר טרעפן דעם דין אז א מענטש קען זיין א חצר, דער עבד פון דער פרוי אז מ'גיט עס ביד עבדה, זאגן מיר ווערט זי גע'גט? ווען איז דאס גערעדט געווארן אז ס'איז גלייך צו חצר? שטענדיג א חצר, ווער היט דעם חצר? דעם באלבאס. איז די זעלבע זאך אויב דער עבד איז אזעלכער ער שלאפט וואס זי טוט אים היטן, דעמאלט איז חצר המשתמרת לדעתה ווערט זי גע'גט, איז האט דער עבד א דין חצר, אבער דעמאלט ווען ער ניעור איז נישט דא דער דין, ביי א מענטש קען נישט זיין קיין דין חצר, ווייל די חצר דארף זיין שטענדיג משתמר לדעתו פון דעם בעל החצר. והאמר רבא, רבא האט געזאגט, כתב גט, איינער האט געשריבן א גט, ונתנו, ער האט געגעבן דעם גט ביד עבדה, אין די האנט פון איר קנעכט ישן, דער עבד איז געשלאפן ומשמרתו און זי האט אים געהיטן, הרי זה גט, איז עס א גט, ווייל דאס רופט זיך אן א חצר משתמ וואס ווערט געהיטן לדעתה דורך איר. ניעור, אז דער עבד איז געווען אויף אפילו זי שטייט דערלעבן, אינו גט איז דאס נישט קיין גט, ניעור אמאי אינו גט, פארוואס ווען דער גט איז אויף, אז דער עבד איז אויף און מ'האט אים געגעבן דעם גט איז עס נישט קיין גט, דהויא לה, ווייל דער עבד הייסט חצר משתמרת שלא לדעתה, א חצר וואס ווערט געהיטן שלא לדעתו פון דעם בעל החצר, ווייל דאס וואס איך בין מרבה א חצר איז דאך שטענדיג ביי א חצר אזעלכע וואס ווערט געהיטן על פי בעלים, עס מוז נישט זיין דער בעל בית זאל דארט זיין אין דעם חצר, דאס אויך וואס דער בעל בית האט מאכט א געיט ארום, ער פארשליסט אים און מען ווארפט אים דארט אריין, דאס ווערט אויך אנגערופן משתמר לדעתו. מען זעט דאך פון דעם אויך אז א מענטש ווען ער איז אויף קען נישט זיין קיין חצר. אויב אזוי ואי סלקא דעתך אז איך וועל זאגן כחצר אביה דמיא אז די זכות פון די נערה איז פארוואס קען זי נעמען דעם גט ווייל זי איז די חצר פון איר פאטער איז כי מטא גיטה לידה אפילו ווען די גט קומט אריין צו איר אין האנט נמי לא תיגרש דארף זי אויך נישט ווערן גע'גט דהויא לה, ווייל דאס איז דאך חצר המשתמרת שלא לדעת אביה, די חצר ווערט דאך געהיטן שלא לדעת אביה, דארף עס נישט געלטן אלס חצר. אלא זאגט די גמרא, לעולם פשיטא ליה דכי יד אביה דמיא, דאס איז רבא'ן געווען זיכער אז דעם זכות וואס די נערה האט צו באקומען דעם גט, זי ווערט אנגערופן ווי די יד פון איר פאטער, והכי קמיבעיא ליה, דאס האט רבא געפרעגט מי אלימא כיד אביה, צי האט זי דעם זעלבן כח כיד אביה לשויה איהי שליח זי זאל מאכן א שליח, או לא, זי האט טאקע דעם דין כיד אביה, אבער לגבי דעם דין זאל קאנען מאכן א שליח קאן זי נישט. אמר ליה, האט אים רב נחמן געענטפערט, אין עושה שליח, זי קען נישט מאכן קיין שליח. א נערה, זי באקומט דעם גט, ווערט זי גע'גט, אבער א שליח מאכן קען זי נישט. איתיביה, האט רבא געפרעגט א קשיא רב נחמן, מיר האבן געלערנט, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי, א קטנה, זי האט געמאכט א שליח לקבלה, אינו גט, ווען די גט קומט אריין ליד השליח איז די גט נישט קיין גט, עד שיגיע גט לידה, ביז די גט קומט אריין צו איר אין האנט איז דאך די שליח דעמאלט וועמעס שליח איז ער דעמאלט? די שליח פון די מאן, אבער זי א קטנה קען נישט מאכן קיין שליח, ווייל א קטן קען נישט מאכן קיין שליח, ווייזט אויס פון דעם א א קטנה קען נישט מאכן קיין שליח הא נערה, ווי איז אבער א נערה האט געמאכט א שליח לקבלת גיטה, הרי זה גט, איז די גט יא א גוטע גט, און אזוי ווי די גט קומט אריין ליד שלוחה ווערט זי שוין גע'גט אפילו ווען די גט ווערט שפעטער פארברענט, אבער ס'איז זי א שליח לקבלה. וויאזוי זאגסטו רב נחמן אז זי קען נישט מאכן קיין שליח? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דאס וואס דא שטייט אז א נערה קען מאכן א שליח, בשאין לה אב, אז זי האט נישט קיין טאטן, דעמאלט קען די נערה מאכן א שליח, ווייל א נערה איז דאך שוין לגבי אלע דינים האט זי דאך שוין דעם דין ווי א איש. פרעגט די גמרא, הא מדקתני סיפא, אין דער סיפא שטייט דארטן דערמאנט, אם אמר אביה אויב דער טאטע האט געזאגט, צא וקבל גט לבתי, גיי און נעם, דער טאטע פון דער קטנה האט געזאגט, גיי זיי מקבל דעם גט פאר מיין טאכטער, און דער מאן האט איבערגעגעבן דעם גט צו דעם שליח, אם רצה בעל לחזור בו, אז דער מאן וויל חרטה האבן נאכדעם וואס ער האט עס איבערגעגעבן דעם שליח, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן, ווייל דער שליח איז דאך א שליח לקבלה, דער טאטע פון דער קטנה האט דאך אים געמאכט פאר א שליח, און אזוי ווי דער גט איז געקומען אין האנט פון שליח איז זי שוין געווארן גע'גט, פאסט זיך שוין נישט צו זאגן חזרה, ווייל זי איז דאך שוין געווארן גע'גט, אפילו דער גט וועט ווערן פארברענט, ער וועט קיינמאל נישט קומען ל ל צו די ליד אביה צו לידה צו ווערן גע'גט. מכלל ווייזט דאך אויס פון דעם דרישא ביש לה אב עסקינן אז ס'רעדט זיך אז ס'איז יא דא א טאטן, און זעה איך דאך כאטש ס'איז דא א טאטע, דאך זאגן מיר אז א נערה קען מאכן א שליח, זאגט די גמרא, חסורי מחסרא, ס'פעלט דא א פאל, והכי קתני, אזוי דארף מען לערנען, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי, א קטנה האט געמאכט א שליח לקבלה, אינו גט, איז דער גט נישט קיין גט ווען דער גט קומט אריין ליד שליח, ווייל דער שליח איז נישט איר שליח, זי, א קטן, קען נישט מאכן קיין שליח עד שיגיע גט לידה, ווען דער גט וועט קומען אריין אין איהר האנט ווערט זי גע'גט, פארוואס? די גמרא האט דאך געזאגט אין גיטין, ווייל דער מאן ווייסט דאך אז אין שליחות לקטן האט דער מאן אים געמאכט א שליח להולכה, און זיי טאקע מדייק פון דעם, הא נערה, אויב א נערה וועט מאכן א שליח, איז הרי זה גט, איז דער גט א גוטע גט ווען די גט קומט אריין ליד השליח. במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר דעם דין אז א נערה נישט א קטנה, זאגן מיר אינו גט עד שיגיע גט לידה, דאס איז נאר גערעדט געווארן אבער א נערה קען יא מאכן, אדער בכלל וועט מען טייטשן דער הא נערה הרי זה גט, דאס שטייט דאך נישט אין דער ברייתא, דאס איז דאך די דיוק, דארף איך טייטשן די במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז ביי גט'ן א קטנ'ע איז נישט דא קיין דין פון שליח, כשאין לה אב, זי האט נישט קיין טאטן, זי מאכט דעם שליח, אבל יש לה אב, אבער דארט ווי זי האט יא א טאטן, ויאמר אביה, און דער טאטע האט געזאגט. צא וקבל לבתי גיטה, און ער האט געזאגט מ'איז געמאכט אויף דעם א שליח, דער דין איז שוין נישט קיין חילוק צו ס'איז קטנה צו ס'איז נערה, ורוצה בעל לחזור, און דער מאן וויל חרטה האבן, לא יחזור, קען ער נישט חרטה האבן, איז אויב אזוי איז דאך פון דא גארנישט דא קיין ראיה, ווייל דער דיוק וואס מיר זאגן א קטנה קען נישט מאכן קיין שליח, אבער א נערה קען יא מאכן א שליח, דאס רעדט זיך כשאין לה אב, דארט וואו זי האט נישט קיין טאטע איז דאך נישטא קיין שום שאלה, דעמאלט אז זי איז א נערה איז זי דאך שוין א גדולה, איז דאך קען זי טאקע מאכן א שליח, די דעמאלט איז אבער שטענדיג ווען זי האט א.